היסטאריע און ארכיאלאגיע נומער צוויי הונדערט און פֿערציק, הערות און קאמענטארן, די נומער ווי מען קען מיר לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט טו ניין, מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט, ניין וואן סעווען, טרי עיט טו ניין. איך וויל נאר דערמאנען וויבאלד פאריגע וואך איז ארויף די שמועס מוצאי שבועות און ממילא געווען א קורצע וואך און נישט אלע האבן אנגעיאגט צו הערן דעם פריערדיגן שמועס, וויל איך דערמאנען דעם עולם אז ווער ס'וויל קען אויסהערן נאך דעם פאריגן שמועס און נאכדעם צוריק קומען צו דעם יעצטיגן שמועס. על כל פנים, לאמיר זיך דא קודם באציען צו א שטיקל תוכן ענינים וואס מיר גייען מיר יעצט רעדן, דעם יעצטיגן שמועס, וועלכע הערות גייט מען הערן דא, און פון דארטן וועלן מיר זיך נעמען ווייטער צו די הערות. קודם כל לאמיר הערן א קורצע הערה בכלליות אויף אלע הערות וואס די עולם לאזט, און נאכדעם וועל איך זיך אריינלאזן ווער איז געווען דער ר' נחמיה הכהן, ווער איז ער געווען און וואס האט ער געוואלט, און צו ער האט זיך געמעגט שמד'ן, און אלעס ארום ר' נחמיה. נאכדעם וועלן מיר אביסל דעבאטירן די ענין פון די כוונות הארי לויט ווי די שבתאים האבן איר באטראכט, און פון דארטן וועלן מיר גיין ווייטער צו דער ענין פון מקווה ביי כת שץ, וויאזוי זיי האבן זיך באצויגן דערצו, און פון דארטן גייען מיר ווייטער די בליק פון די בני ירושלים אויף שבתי צבי און אויף כת שץ, און צום לעצט וועט מען באטראכטן א מעגליכקייט וויאזוי די ספרים הקדושים קוקן עס אן, צו איז געווען אין שבתי צבי עפעס לכתחילה וואס ער האט געקענט ווערן משיח נאר ס'איז פשוט פארדרייט געווארן די זאך, ס'איז די סטרא אחרא האט זיך גובר געווען אויף אים וכדומה, צו לכתחילה איז קיינמאל גארנישט געווען דארטן, ס'איז דמיונות די גאנצע זאך, מ'וועט אביסל באטראכטן די נושא. יעצט אצינד לאמיר זיך דא לאזן איבער די הערות און לאמיר הערן וואס די עולם האט צו זאגן, שמעו ותחי נפשכם. א גוטן ר' שמואל, א גרויסן שכח פאר א רייכע שיעור כ'האב א שטיקל הערה אויף די וואס זאגן הערות, כ'האב באמערקט זייער אסאך הערות באציען זיך צו די פאקט אז עס איז נישט מעגליך אז נתן העזתי זאל האבן געהאט געזען א זאל האבן געהאט געוועזן ווער ער איז געוועזן ווייל אונז ווייסן מיר דאך אז שבתי צבי ס'קען ס'קען נישט זיין אז די אז רבי אהרן לפאפא האט זיך געקריגט מיט נו כ'האב שוין פארגעסן ווי זי הייסט.

אסאך אסאך קלוגער פון דעם שטאט. ווער איז געווען ר' נחמיה און וואס פונקטליך האט ער געוואלט? א אלטע שאלה איז דא ווער האט צו שבתי צבי האט געלאזט רופן ר' נחמיה אדער ר' נחמיה איז פון זיך אליינס געקומען. אזוי צו אזוי נאך איידער ער איז געקומען האט שבתי צבי אסאך גע'דרש'נט און גערעדט וועגן אים און ס'איז ניכר געווען אויף שבתי צבי האט געהאט בכוונה איינצושפאנען ר' נחמי' פאר זיין פראפאגאנדע אז ער זאל גרויס מאכן שבתי צבי אין פוילן. למעשה זעהט מען ווען ר' נחמי' איז אנגעקומען האט אויסגעבראכן א מחלוקה צווישן שבתי צבי און ר' נחמי'. די שאלה איז צו ר' נחמיה איז אנגעקומען מיט א טאן פון התנגדות, ער האט געוואלט לכתחילה זיך מתנגד זיין אויף שבתי צבי, אדער האט ער עס נישט געמיינט, נאר זאכן זענען נישט גוט געגאנגען און עס איז געווארן א מחלוקת. די שאלה איז אויכעט, איז ר' נחמיה געווען א נארמאלער מענטש, אדער איז ער געווען א משוגענער? די אלע שאלות איז אומקלאר, ס'איז נישט קלאר פונקטליך וואס דארטן איז געווען. אויף אזויפיל קען מען יא זאגן די וויכוח צווישן ר' נחמיה מיט שבתי צבי איז בעיקר געווען וויאזוי לערנט מען אפ די אלע זאכן וואס שטייט אין די מדרשים אויף עיקבתא דמשיחא אז ס'דארף געשען. ר' נחמיה האט געטענה'ט אז די אלע זאכן דארפן זיין כפשוטו, ס'שטייט דאך אז ס'גייען זיין גרויסע מלחמות און משיח בן יוסף גייט קודם געהארגעט ווערן, ס'גייט זיין א מלחמה בשערי ירושלים אזוי זאגט די ילקוט, ווי איז דאס? ווי זענען די אלע זאכן עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות, ווי איז די אלע זאכן וואס שטייען? שבתי צבי האט געטענה'ט אז די זאכן זענען נישט כפשוטו נאר אלעס גייט על פי תורת הקבלה וואס דאס ווייזט אויף העכערע זאכן און זאכן וואס איז נישט ממש איז זיך נישט מתבטא ס'דרוקט זיך נישט אויס בגשמיות. ר' נחמיה האט געטענה'ט אז ס'איז נישטא אזא זאך, די זאכן דארפן גיין בגשמיות און מען דארף עס זען כפשוטו. דאס איז געווען די עיקר יסוד המחלוקת צווישן ר' נחמיה מיט שבתי צבי, וואס דארט וואס דארטן איז געווען. אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט האט שבתי צבי געזען גאנץ תורה שבעל פה אלס א חלק פון קבלה, תורה אלס תורת הסוד. שבתי צבי האט מזלזל געווען אין תורה שבעל פה אזוי האבן אונז משער געווען און אפגעלערנט אז די עיקר וואס א מענטש דארף טון איז תורת הסוד און תורת הנגלה דארף דינען גאר דעם תורת הסוד. רבי נחמיה קוקט אויס האט אנגעקוקט זאכן אנדערש און דאס איז געווען די וויכוח צווישן זיי צוויי. צווישן די זאכן וואס רבי נחמיה האט געפרעגט איז ווי איז משיח בן יוסף וואס דארף קומען? אונז האבן מיר נאכנישט קיין משיח בן יוסף. שבתי צבי האט קודם געזאגט אז משיח בן יוסף איז געהארגעט געווארן אין גזירת ת"ח ות"ט. ער איז נישט געווען צופרידן, שבתי צבי האט אים געוואלט שטעלן אלס משיח בן יוסף. רבי נחמיה'ן אליינס האט רבי נחמיה געטענה'ט אז ס'קומט נישט אזוי, ער איז נאכנישט נתגלה געווארן, משיח בן יוסף דארף קודם נתגלה ווערן פאר משיח בן דוד ווערט נתגלה. על כל פנים די עיקר מחלוקת איז געווען צי די אלע מדרשים איז כפשוטו אדער ס'איז גאר קבלה זאכן. איז רבי נחמיה א צדיק האט ער געטון ריכטיג וואס ער האט געטון אז ער איז געגאנגען ער האט זיך געשמדט און ער האט גע'מסר'ט שבתי צבי פאר די רעגירונג, אדער איז ער נישט געווען אדער האט ער נישט געטון קיין ריכטיגע זאך. איז אויף דעם איז אויך דא יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי, לדוגמא די ציצת נובל צבי ר' יעקב ששפורט שרייבט ער האט געטון זייער א גוטע זאך, ער זאגט קלאר הגם שלא היה צריך לעשות כן, אפילו ער וואלט נישט געדארפט אזוי טון ער וואלט נישט געדארפט ווערן קיין מוסלעמענער, דאס איז נישט געווען קיין אויסגעהאלטענע שריט פון דעם, אבער למעשה סוף כל סוף האט ער געברענגט א ענדע צו די אלע שטוסים און צו די אלע נארישקייטן וואס שבתי צבי האט געטוהן, און אלס דעם אויס האט ער געטוהן זייער א גרויסע זאך אז ער האט געענדיגט די גאנצע שבתאישע באוועגונג און דאס גאנצע משוגעת האט ער געענדיגט. אנדערע דערמאנען ר' נחמיה לגנאי. נישט נאר צווישן די שבתאים אדער אפילו די וואס זענען נישט קיין פון כת ש"ץ זאגן אז למעשה איז ער א מסור א געהעריגער מסור ער האט גע'מסר'ט שבתי צבי און דערמיט האט ער אריינגעלייגט אין סכנה נישט נאר שבתי צבי נאר אלע אידן בימים ההם וואס ס'וואלט געקענט זיין דערפון קען מען זיך נישט פארשטעלן וואס פאר א הריגות ס'וואלט געקענט זיין אין גאנץ טערקיי און אין איבעראל אין אלע לענדער ארום אז אידן האבן מורד געווען במלכות ווער זאגט אז ער האט דאס געמעגט טון? ווער זאגט אז ער האט געטון אז ער האט געהאט רעכט דאס צו טון? און ווייטער איז נישט קלאר וואס איז געווארן די סוף פון דער ר' נחמיה, צי ער האט תשובה געטון צי ער איז צוריק געקומען קיין פוילן אלס ערליכער איד, אדער איז ער געבליבן א מוסלעמענער, אסאך דערמאנען אז ער איז צוריקגעקומען אלס ערליכע איד אבער איז געגאנגען גלות ליידן, ער האט זיך געטוישט די נאמען, ער איז געווען נרדף איבעראל, מען האט אים אין קיין ערגעץ נישט געוואלט אנקוקן, סוף כל סוף איז ער געשטארבן ווי א מצורע אליינס, פארשידענע מיינונגען איבער אים. און אזוי ווי כ'האב שוין ערווענט ביי די שמועסן איז לכאורה די מערסט פארנעפלטסטע פרט אין דאס גאנצער ענין פון כת ש"ץ איז דער ענין פון ר' נחמיה. לאמיר דא פארליינען א בליץ פאסט וואס איך האב באקומען איבער ר' נחמיה. כבוד הרב שמואל שלום וברכה. עס איז מיר איינגעפאלן א השערה בנוגע ר' נחמיה הכהן, נעמליך אז ער איז באמת געווען א שבתאי מתחילה ועד סוף, און ער האט פרובירט אריינצושלעפן די פוילישע באפעלקערונג דורך ארבעטן פסיכאלאגיש. ער האט ארומגעוואנדערט אין פוילן פארשפרייטן אז ער גייט בודק זיין שאץ, און אויך דארטן האט ער זיך כלומר'שט געמאכט ווי ער שטעלט שאץ הארבע פראגעס פון שאץ, אבער אלעס איז געווען אפגעמאכט פון פאראויס אזוי אז שפעטער ווען רבי נחמיה וועט מודה זיין אין שאץ וועט די אפקלאנג זיין גאר א גרויסע. נאר וואס דען? זעט אויס אז עפעס איז געגאנגען שלעכט און ר' נחמיה האט מורא געהאט פון שאצ'ס חברה וועלכע האבן אוודאי נישט געוואוסט די הינטער קוליסן צווישן אים און שאץ, און ער האט געטון וואס ער האט געטון, אבער שפעטער ווען ער איז שוין געווען צוריק אין פוילן האט ער ממשיך געווען מיט זיין איינגעגעסענע אמונה, אולי ואולי. אזוי ווי איך האב געזאגט, מיין ענטפער אויף דעם איז, אזוי ווי איך האב געזאגט, איז די גאנצע נושא ארום ר' נחמיה א פארנעפלטע, און אלע השערות קענען געדולדעט ווערן. ס'איז דא וואס ברענגען, און דאכט זיך אז דער ציצית נובל צבי אליין ברענגט אויף אזא השערה, אז שבתי צבי האט געשיקט, ר' נחמיה צו די צו די השמדה ער זאל זיך טויפן צו איסלאם, ווייל אזוי אז ווען ער וועט אנקומען צום געריכט אויס שבתי צבי, האט ער שוין געהאט פאראויס גערעכנט אז ער וועט טענה'ן אז ער איז מקרב נפשות לדת צו איסלאם, והא ראיה ר' נחמיה הכהן, ער האט געמאכט ר' נחמיה הכהן זאל אנקומען צו קאטשאץ, דאס איז געווען א סטראטעגיע פון פריער. על כל פנים די זאך מיט ר' נחמיה איז אומקלאר. יעצט לאמיר זיך נאר באציען א יונגעלע א יניק וחכים זייער זיס ווי ער האט אזוי שיין איבערגעזאגט גמרות תוספות מיט די מראה מקומות זייער זייער זייער שיין אבער ס'איז נישט ריכטיג די מראה מקומות זענען נישט ריכטיג. די תוס' אין מסכת קידושין עה שטייט ס ער ברענגט אז קודם כל תוס' רעדט נאר ווען די פרוי איז עתים חלימה עתים שוטה אבער דאס האט נישט מיטן מאן ווער ס'האט אריינגעקוקט אינעם תוס' וועט ער זעהן די טעמים פארוואס מ'רעדט צו מ'קען איר יא גט צי מען קען איר יא גט'ן צי מען קען איר נישט גט'ן וועט זעהן אז דאס איז נאר שייך ווען די פרוי איז עתים שוטה און עתים חלימה, נישט ווען ער איז און אין די צייט ווען ער איז חלימה ווען ער איז געזונט זיכער אז ער קען גט'ן. יעצט בנוגע די פרוי ברענגט דארטן תוס' צוויי דעות, איין דעה אז געהעריג מען קען איר יא גט'ן, און די אנדערע דעה איז אז לכתחילה זאל מען אים נישט גט'ן, אבער נישט אז די גט איז נישט קיין גט, אויב אויב אויב ס'איז בעתים ווען זי איז א חלימה, אבער אויפן מאן איז זיכער אז מען קען גט'ן. די גמרא וואס מען ברענגט פון מסכת ראש השנה

די שבתאים האבן עס אוועקגעשטעלט צו זאגן בציבור, און מצד הארי וואלט געווען גענוג אז מען זאגט עס ביחידות. סא לפי זה קומט אויס אז די שבתאים דא האבן גענומען א זאך וואס איז מתייחס צו הארי און זיי האבן געמאכט עס צו זאגן בציבור, און לכאורה דאס שטימט נישט מיט דעם נושא וואס דו זאגסט אז די שבתאים זענען אקעגן הארי און זיי גלייבן נישט אין די געפיל פון הארי ש סא צו אליין איז ווי אזוי איז מען מתייחס די זאך צו די שבתאים על כל פנים צו נתן עזתי. גרויס יישר כח אז האסט געקענט ענטפערן, האט עס זייער שטארק הנאה געהאט. האלט עס. א אינטערסאנטע שאלה דאס, און דער אמת איז איך האב בדעה נאך ארומצורעדן אביסל לענגער און מער מאריך זיין איבער דעם ענין פון נתן עזתי די שבתאים מיט כוונות הארי, וויבאלד ס'איז דא אסאך אינטערסאנטע פרטים מיט דעם וויאזוי זיי האבן אנגעקוקט די זאך, און איך וויל נאך בעתיד אם ירצה השם מיט די קומענדיגע שמועסן מאריך זיין אויף די וועגן וויאזוי זיי האבן עס אנגעקוקט. אבער אויפן שפיץ גאפל, לאמיר ענטפערן אויף די שאלה. נישט פשט אז זיי האבן זיי זענען געווען קעגן דעם ארי. נישט אז זיי האבן געטון אלעס וואס די ארי הקדוש האט געהייסן האבן זיי געזאגט פא האבן זיי געזאגט פארקערט. פונקט פארקערט. אויבן אויף, קען זיין זענען געווען, נישט קען זיין, כ'מיין אויבן אויף, וויאזוי ס'קוקט אויס לעין הבשר, זענען זיי געווען דבוק אין די אין ארי הקדוש. נאר די כוונות וואס די ארי הייסט מכוון זיין בשעת'ן דאווענען, האט מען ביי די שבתאים נישט מכוון געווען, בעיקר נתן עזתי, וויבאלד אז די כוונות פון די ארי הקדוש איז אלעס געמאכט געווארן לאוקמא שכינתא מעפרא, ס'זאל מקרב זיין די גאולה און ברענגען דעם תיקון השלם, און וויבאלד לויט זייער מחשבה איז שוין געווען דא די תיקון השלם, צו מ'איז שוין אויפן וועג צום תיקון השלם, איז נישט געווען ריכטיג פון זייער זייט מכוון צו זיין די כוונות הארי, און אזוי ווי נתן עזתי שרייבט, אז איינער וואס איז מכוון היינטיגע טעג כוונות הארי איז אזוי ווי איינער וואס איז מכוון כוונות של חול בשבת, ווייל מען האלט יעצט אין די מצב פון שבת, פון עולם שכולו שבת, עולם שכולו טוב, און ער גייט מכוון זיין כוונות וואס איז געמאכט געווארן פון אסאך פריער, און מילא האט מען געהאלטן אז מען טאר נישט מכוון זיין די כוונות. אבער דאס איז נישט קיין שום סתירה צו געוויסע זאכן וואס די ארי הקדוש האט געהייסן טון, לדוגמא ווי דו רעדסט פון לדוד השם אורי, וואס די ארי הקדוש האט געהייסן זאגן, דאס איז נישט קיין סתירה צו דעם, דאס קען מען נאכאלץ זאגן. נאר מען רעדט שוין יא לאמיר מגלה זיין טפח און מכסה זיין טפחיים פון וואס אונז וועמיר רעדן, איז געווען דאס א גרויסע פולמוס און א גרויסע מבוכה צווישן די שבתאים די ווערטער פון נתן עזתי נישט מכוון צו זיין כוונות הארי די שבתאים אליינס די מקובלים צווישן די שבתאים צווישן די כת ש"ץ שפעטער זענען געווען זייער נישט זיכער מיט דעם. ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט אז אין דעם ענין זאל מען נישט פאלגן נתן העזתי, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט מען זאל יא פאלגן אויסער א פלאץ ווי נתן העזתי שרייבט בפירוש פארקערט, ס'איז געווען געוויסע וואס האבן געמאכט פשרות מען זאל אזוי טון, מען זאל לערנען די כוונות הארי אבער נישט מכוון זיין, פארשידענע אזעלכע זאכן איז געווען צווישן זיי, מ'האט עס נישט געקענט געהעריג אראפשלינגען די געדאנק אז כוונות הארי איז נישט געמאכט געווארן פאר היינטיגע טעג וויבאלד צווישן די גדולי מקובלים איז ידוע אז די כוונות הארי איז געמאכט געווארן לעד לעולמי עולמים פאר שטענדיג און ממילא איז דאס געווען א שטיקל מבוכה צווישן די שבתאים אבער על כל פנים אויף די שאלה אויף די קשיא וואס איר האט געפרעגט איז בכלל נישט קיין סתירה, וויבאלד מען קען ווייטער זאגן לדוד השם אורי, מען רעדט אבער פון די כוונות פון דאווענען וכדומה, וואס דאס איז א זאך וואס נתן העזתי האט געהייסן מען זאל נישט אינזינען האבן, ודי לא נילי סתום בענין זה. האלא, א גוטן. כ'האב זיך פונקט יעצט דערמאנט אז אין ספר מאור ושמש, איך געדענק נישט אין וועלכע סדרה דאס איז, איך בין זיכער אז איר קענט עס געפינען דארט אין מפתחות, שטייט בפירוש די טעם פארוואס כת שץ איז אפגעפארן, און ווייל זיי האבן געלערנט קבלה שלא בטהרת הגוף. נאכאמאל, אין מאור ושמש שטייט אז זיי האבן געלערנט קבלה שלא בטהרת הגוף, פארדעם זענען זיי אפגעפארן. יא ר' שמואל איר איר האט איר משך משך די איר שיעורים איבער כת שץ האט איר אסאך מאל דערמאנט די ענין וואס איז באקאנט אז אז כת שץ איז זיך אסאך מאל נישט מתמקצע קוים פאקטיש דן דערין ווייל ספר הקדוש מאור ושמש

קענסט נאך סאו סאו כ'האב באקומען א בליץ פאסט אין דעם ענין וואס ער זאגט גראדע זייער אינטערסאנט, ער כאפט אן די זעלבע שאלה בעצם אז מ'זעט דאך דא דער יעבץ, די ציצת נובל צבי, אלע ברענגען אז מען האט מרבה געווען מיט תעניתים, מיט סיגופים, און מאידך גיסא שטייט אין מאור ושמש אז מען האט געלערנט תורה שלא בטהרה, און דער ענטפער איז זייער פשוט, אז זיי האבן טאקע מקפיד געווען אויף טבילה במקווה, אבער דאס איז נישט געווען דווקא ווען מען דארף, מ'איז סתם אזוי געגאנגען זיך טובל'ן אין מקווה, אבער תורה האט נאך אלץ געלערנט שלא בטהרה. און דאס איז געווען די סיבה וואס האט גורם געווען די גאנצע מכשול פון כת ש"ץ. און דאס איז די ענטפער אויף די לכאורה די סתירה וואס מען זעט. אחרי שובי נחמתי, אביסל שפעטער נאכן ענטפערן די תשובה איז מיר פונקט אויסגעקומען איך האב געזען די הנהגות פון נתן העזתי וואס ער שרייבט דארטן און שרייבט ער דארטן א זאך וואס קען געדינט ווערן וואס קען דינען פון איין זייט אלס ראיה צו וואס אונז האבן מיר יעצט גערעדט, און פון א צווייטע זייט קען מען מיט דעם אפפרעגן וואס אונז האבן מיר יעצט גערעדט. נתן העזתי שרייבט אז מען זאל מקפיד זיין אויף טבילת עזרא, מען זאל גיין כסדר אין מקווה, און ער שרייבט דארטן אז מען זאל משתדל זיין אז מען זאל נישט דאווענען ווען מען איז ב ווען מען שלא בטהרה. וואס מען קען מדייק זיין פון דעם, קודם כל לכאורה פרעגט עס אפ אביסל וואס מען האט יעצט גערעדט, אז מען זעט אז מען האט יא מדקדק געווען דארטן אויף די ענינים, און אויב אזוי בלייבט די קשיא לדוכתי' וויבאלד דער מאור ושמש זאגט פארקערט. מאידך גיסא קען מען מדייק זיין מלשונו, ער זאגט דארטן אז מען זאל זען נישט צו דאווענען אין אזא מין מצב, אבער ער רעדט נישט פון לערנען, איז קען זיין מ'האט מקפיד געווען נאר דאווענען אבער נישט אויף לערנען, מ'האט נישט געלערנט, מ'האט געלערנט שלא בטהרה, דאס איז געווען די חורבן. מ'קען אויך מחלק זיין און זאגן א הבדל צווישן נתן העזתי און שבתי צבי, וואס קען זיין אז בעת נתן העזתי האט געשריבן אין זיינע הנהגות אז מ'זאל מקפיד זיין אויף דעם, און שבתי צבי איז געווען גאר א אנדערע זאך, אבער מ'זעט דאך אזוי אין די היסטאריע פון די צוויי, אז נתן העזתי איז געווען מער א מדקדק, ער האט געהאט חומרות ענינים, ער האט זיך געלעבט על פי קבלה, הגם ער האט געטון וואס ער האט געטון, שבתי צבי פון די אנדערע זייט, האט געקענט בשאט נפש טון זאכן וואס איז נישט געווען מקובל ביי כלל ישראל, איז אוודאי ער האט נישט מדקדק געווען אויף די ענינים, קען זיין אין דעם אויך די חילוק צווישן די צוויי יתכן.
יא א גוט יאר, שכוח פאר די געוואלדיגע שמועסן, א אינטערעסאנטע באמערקונג וואס איך האב באמערקט דא בנוגע, מען האט שוין אנגעמערקט דא אז די איינציגסטע פלאץ וואס מתחילתה ועד סופה איז שבתי צבי בכלל נישט געווען קיין פיגור, בכלל נישט דאס איז געווען אין ירושלים, ירושלים האט מען געלאכט. וועלט איז געווען פארקויפט פאר אים, האט מען אין ירושלים בכלל נישט צוטון געמאכט פאר אים, ס'איז זייער א אינטערעסאנטע און ס'איז אביסל א פלא'דיגע זאך, ווייל אויב נעמט מען למשל איזמיר, וואס אין איזמיר געדענקט מען אים אויך אלס שטאט'ס משוגענער און א פארריקטער מענטש, און מיט דעם אלעם צום סוף האט ער מצליח געווען איבערצודרייען די גאנצע שטאט, און ירושלים וואס אין ירושלים איז ער געווען א חשוב'ער איד, א תלמיד חכם און געזעצן און געלערנט, האט מען זיך האט מען זיך נישט צוטון געמאכט פון אים, וואס מען וואלט זיך סאך מער געקענט געקענט פארקויפט ווערן פאר אים און משוחד ווערן פאר זיין פאר זיין משיחיזם, איז דאס ווייזט אויך, זעהט אויס ירושלים האט עפעס א געוויסע שמעק, וואס ווייזט אז אין ירושלים איז אייביג געווען גרויסע לוחמים קעגן אלע פרצות און קעגן אלע דאס און ווער ס'האט געוואלט אריינברענגען שינויים וכדומה האט מען אין ירושלים אייביג לוחם געווען, ירושלים האט זיך קיינמאל נישט. פארקויפט פאר פרעמדע מענטשן אדער מענטשן געקומען פארציילן מעשות, ירושלים האט זיך קיינמאל נישט דערשראקן פון די אלע זאכן, איז אפשר זעט מען עס טאקע פון דארט אז פון דארט זעט מען עס טאקע, שכוח כל טוב.
א אינטערסאנטע הערה וואס דו זאגסט. מאידך גיסא מען קען נישט זאגן ממש אלעמאל האבן די בני ירושלים געהאט דעם ריכטיגן געשמעק, בפרט אין די נושא פון שבתאות, מיט יארן שפעטער איז געקומען דארטן די חבירה פון רבי יודא חסיד מיט רבי חיים מלאך, וואס די בני ירושלים האבן זיי אויפגענומען מיט כבוד מלכים מיט אפענע ארעמעס, הגם אין חוץ לארץ זענען זיי געווען היבש מפוקפק'דיג און מ'האט זיי נישט געוואלט אנערקענען, און די בני ירושלים האבן זיי יא אויפגענומען מיט כבוד מלכים, נישט וויסנדיג פונקטליך ווער זיי זענען. און עד היום הזה איז דא נאך וואס ווילן מטהר זיין את שמו פון רבי יודא חסיד, בלויז דערפאר ווייל נישט יעדער איינער וויל דאס דערהערן און אנערקענען אז די בני ירושלים האבן געהאט א טעות. פרובירט מען צו זאגן רבי יודא חסיד איז יא געווען כשר. און אפילו ר' חיים מלאך איז אויך דא וואס וויל אים כשר'ן. דערווייל וואס ר' חיים מלאך איז על כל פנים זיכער געווען א שבתאי, אויף רבי יודא חסיד קען מען זיך נאך דינגען, אבער ס'איז ס'האט נישט געשמעקט גוט, לא לחנם הלך הזרזיר אצל עורב, ס'שמעקט נישט גוט. און עד היום ווערט רבי יודא חסיד, מיט די חורבת רבי יודא חסיד ווערט פארהייליגט איבעראל ביי די בני ירושלים, מיט דעם אלעם וואס די גאנצע חבירה האט נישט געשמעקט מתחילתה ועד סופה. און אגב אז מען רעדט מוז מען דא טאקע באטאנען כדי מען זאל נישט קיין טעות האבן וויבאלד אסאך מענטשן זענען זיך טועה אין דעם אז דער רבי יודא חסיד פון די חורבת רבי יודא חסיד פון וועמענס רעדט מען יעצט איז נישט די זעלבע רבי יודא החסיד פון די צוואת רבי יודא חסיד וואס ער איז געווען פון די בעלי תוספות דאכט זיך מיר געווען אין יענע תקופה וועגען א פריערדיגער סאיז נישט די זעלבע מענטש מען רעדט פון א צווייטער און אין דעם האבן זיך די בני ירושלים יא כנראה טועה געווען. שפעטער איז שוין יא געווארן, האט מען שוין יא אנגעהויבן צו זעהן, מען האט שוין געשיקט בריוון, עס איז שוין נישט געווען אזוי פשוט, עס איז שוין געווען לאנג נאך וואס רבי יודא חסיד איז נסתל איז אוועק, ער איז אוועק דעם ערשטן שבת נאכן אנקומען קיין ארץ ישראל, אבער עס איז שוין געווען שפעטער ערשט. א גוט שיעור רבי שמואל, שקויעך פאר אלעס ביז יעצט. קודם כל

און דאס האסט אויך נישט ארויסגעברענגט אז דאס ווארט איז צוגעהערן. ס'איז סתם אראפגעלייגט. וואס מיינט דאס? דאס מיינט עפעס א תשובה? נאכאמאל די בעיסיק עטליעסט לכאורה האט ער צוריקגעצויגן. וואס ספייס מיט מיין וואס גייט פאר אין מיט די חלק? גרויסן שכח. כל טוב, הצלחה רבה.
אויף די בריוו פון קברי ים מנשה האבן מיר שוין געהאט א אנאליז א ברייט און א לאנגס און ס'פעלט נישט אויס דאס איבערצוחזר'ן נאכאמאל און אנאליזירן, איר קענט צוריקקוקן אויף די פריערדיגע שמועסן און הערן פון דארטן פונקטליך וואס אונז האבן מיר געהאט געזאגט דערויף, עיין שם ותמצא נחת. יא, גיט מיר א פוק. איך האב יעצט אנגעהויבן מיטהאלטן די שיעורים דא פון קו שארף צו מחשמל. כ'בין נייגעריג צו וויסן ס'דא א צד צו לערנען, אז למעשה לכתחילה וואלט אפשר יא געקענט זיין דא א התגלות, און האט מקלקל געווען, און האט נישט געטויגט, כ'ווייס וואס האט גורם געווען. פונקטליך ווייס איך נישט, סאך מאל איז דא א חטא בשוגג, וואס עס ברענגט צו א חטא במזיד, וואטעווער. אבער די איידיע אז אין אנהייב האט זיך עס אויסגעזען אטענטיש, נישט אטענטיש, איך מיין צו זאגן רוחניות'דיג, ריכטיג, איז די אכצן. למעשה האט עס נישט אויסגעארבעט.

אפלאכן פון די גאנצע זאך מעיקרו, אז ס'איז לכתחילה גארנישט מיט גארנישט און ס'איז געווען א א חשבון פון אים וואס צו פארפירן מיט די אלע מיט די אלע סיבות וואס זיי האבן געברענגט, און בשעת מעשה האט מען געדארפט ארויסרייסן, מ'קען נישט גיין אויף די האלב וועג, דארף מען אינגאנצן ארויסרייסן מכל וכל, האט מען גענומען די מהלך.

געוויסע טאלאנטן. ס'איז דא דא עטליכע נקודות. ס'איז דא דא די נקודה פון די זמן, צי ס'איז געווען א זמן פקידה און ס'האט זיך עפעס געשאקלט אויבן אין הימל וואס דאס האט משפיע געווען אויף די וועלט אז ס'וואלט ווען געקענט זיין די פאסיגע זמן פון די גאולה, בבחינת עולם שנה וכדומה, דאס איז איין שאלה, און נאכדעם איז די שאלה צי שבתי צבי איז געווען ראוי אז ער זאל ברענגען די גאולה אז ער זאל זיין משיח, איז אויף די ערשטע שאלה איז גאנץ קלאר לויט ווי שטייט אין ספרים אז ס'איז געווען א עת פקידה, שנת ת"ח איז געווען א עת פקידה, מ'האט שוין דא עטליכע מאל ארומגערעדט אין דעם, ס'איז דא סימנים אין זוהר, סימנים אין אנדערע ספרים, ס'איז געווען א עת פקידה, די וועלט האט זיך שטארק געשאקלט, אפילו ביי די גוים האט מען געוואוסט אז עפעס דארף געשען די יאר, ס'האט זיך שטארק געשאקלט, מ'האט נישט זוכה געווען צו א גאולה. אויף די שאלה איז צי אין שבתי צבי אליינס איז עפעס געווען אז ער זאל קענען ברענגען משיח. אויף דעם האט מיר איינער אריינגעשיקט פון אין נאמען פון שבחי בעל שם טוב אות ע"ד אז די גאנצע גערודער פון שבתי צבי איז געווען וואס איז געשען דעמאלטס בימים ההם איז געשען דורך גדולה דורך גאווה און כעס וויבאלד ער האט זיך געהאלטן גרויס און איז אריינגעפאלן אסאך אין כעס, איז ער צוגעקומען צו דעם שפלות. און די זעלבע זאך ווערט אויך געברענגט פון היכל הברכה פון קאמארנע. א אנדערע נקודה ווערט אויך געברענגט, אז ס'איז געווען דעמאלס א עת פקידה, אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט, און דער שטן האט באקומען רשות אויסצופרובירן דריי צדיקים צו לערנען מיט זיי תורה. וואס דאס הייסט צו שיקן א מגיד נישט מצד הקדושה זאל לערנען תורה מיט דריי צדיקים און מ'זאל זען צי זיי וועלן זיך נאכלאזן און זיי וועלן און זיי וועלן מקבל זיין תורה פון א מגיד פון א מגיד שאינו אמת. איז מען געקומען קודם צום ש"ך און דער ש"ך האט געזען ס'איז נישט מצד הקדושה האט ער מדחה געווען דעם מלאך ער האט נישט געוואלט לערנען פון אים תורה און מ'איז געקומען צום מגלה עמוקות דעם מגלה עמוקות האט ער מדחה געווען. שפעטער איז ער געקומען צו שבתי צבי איז ער געקומען צו ש"ץ און ער האט אים נישט מדחה געווען. לכאורה לאזט זיך פרעגן וואס דווקא צו ש"ץ איז דאך נישט געווען קיין נארמאלע מענטש. אבער קוקט אויס דאס איז געווען אין די יארן אין די ימי הבחרות שלו אין די ימי די יארן פופצן זעכצן זיבעצן אכצן פאר עס איז אריין אין אים די רוח שטות ווי אונז ווייסט מען די מאניק דעפרעסיע על כל פנים יענע יארן איז מען געקומען צו אים און און וויבאלד ער האט יא געלערנט תורה פון דעם מלאך און דאס האט אים פארדרייט און דער מלאך האט אים אינגאנצן משוגע געמאכט ביז ער איז אריינגעפאלן אין א מחלת אין א מחלת נפש רחמנא לצלן. מיט דעם אלעמען איז שווער צו וויסן פון דעם צי די פשט איז אז שבתי צבי אליינס איז געווען ראוי צו זיין משיח. איך וואלט געזאגט ס'איז א זאך וואס לייגט זיך שווער אויף די שכל, וויבאלד ער איז דאך נישט געווען קיין געזונטער נפש, קיין געזונטער מענטש. אפשר מיינט עס פשוט די פשט איז אז אז ס'איז געווען א עת פקידה מ'האט אויספרובירט דריי מענטשן, צי די פריערדיגע מאמר אז ער איז געפאלן דורך גאווה, מיינט סתם אז ער איז געפאלן אבער נישט ער איז געווארן אויס משיח, ער האט געדארפט זיין משיח און ער איז געווארן אויס דורכדעם. אבער. נישטא קיין קלארע משמעות, ס'קען זיין אזאנס אויכעט. על כל פנים לסיכום, דער ענין אז ס'איז געווען א עת פקידה, יא, דאס איז גאנץ א קלארע זאך. דער ענין צו שבתי צבי איז געווען ראוי צו זיין משיח נאר ער איז געפאלן, דאס איז נישט קיין קלארע זאך. דאס, ס'ווערט געברענגט זאכן אז ער איז געפאלן צוליב געוויסע סיבות, אבער ס'שטייט נישט קלאר ארויסגעשריבן אז ער איז געווען ראוי צו זיין משיח. על כל פנים די נקודה איז נישט קלאר.

אויב עס איז אויב ער זאגט אז די תורה אויב ער זאגט אז די תורה וואס דער רמב ם זאגט אז אויב ער זאגט אז אז די תורה שטייט אנדערש אלס א פערמאנענטע זאך נישט אלס הוראת שעה אלס א דאס איז א נביא שקר וואס שבתי צבי זאגט ווייל די סיום אויף חלב שטייט נישט קיין איסור קמ ק איך נעם שוין חז ל דא קען מען אלס זאגן ניין די תורה וועט זיך טוישן חז ל זאגן שוין אבער דארף מען טאקע וויסן וואס פשט אין חז ל, אבער כ'וועל זאגן שוין ס'איז דא תירוצים, חלב ווען איך ווייס די אלע זאכן אז ס'איז א חסידישע תורה, ווי שטייט אז חלב וועט זיין מותר פון ציפער, אויף אויף אנטשולדיגט אז ער זאל זאגן מילא וואלט איך געזאגט אז ס'איז נאר הוראת שעה פארשטיי איך איין זאך אבער למעשה, ער האט געזאגט אז דאס איז דאס איז א חלק פון ס'איז געווארן מותר אינגאנצן.

און יא, און יא, איך פאר אסאך שמועסן, ממש ממש מהנה צו זאגן, אסאך ידיעות געהאט צו באקומען, אסאך אסאך דאס, אסאך יא, שוין. יא און אגב אויך האט. פארוואס האט מען נישט ארויסגעגעבן קיין ספרים צו אויפווייזן די צו קיין ספרים צו אפפרעגן די גזרים פון פרשת שקרנות וואס איז פשט אין דעם אויך אגב מען רעדט שוין יא איז וואלט איך וויסן

ר' משה חגיז, ר' משה זכות האט אסאך געשריבן, אנדערע האבן געשריבן, און ס'איז ארויסגעקומען די תורת הקנאות, די צבי שבור, די צבי מודח, די מריבת קודש קעגן איין פראקציע פון די שבתאים, אסאך אסאך אסאך האבן צדיקים געשריבן קעגן כת ש"ץ, בעיקר טאקע צווישן די אשכנזישע רבנים, יהדות אשכנז. די ספרדים האבן זיך ווייניגער אפגעגעבן מיט דעם, דארטן איז געווען מער אזא שיטה פון זיך נישט וויסנדיג מאכן פון די גאנצע כת ש"ץ, זיי וועלן אונטערגיין פון זיך אליינס. אזוי האט געהאלטן רבי חיים פאלאדזשי, ער האט געשריבן גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו, אבער ביי די אשכנזים האט מען אסאך געשריבן, און טאקע מען קען זאגן אז א חלק הארי רוב רובם פון די אנטוויקלונגען פון שבתי צבי און פון כת ש"ץ ווייסן דערפון טאקע נאר פון די ספרים וואס זענען געשריבן געווארן קעגן כת ש"ץ פון רבי יעקב עמדין פון אנדערע און ס'איז דא ביז היינט א גרויסע מחלוקת צווישן די חוקרים וועלכע מהלך איז מער א ווירקזאמע מהלך וואס מ'האט אנגענומען יענע טעג, די ספרדישע מהלך פון זיך נישט וויסנדיג מאכן, אדער די אשכנזישע מהלך פון ארויסגיין למלחמת חרמה. ס'איז דא וואס טענה'ן אז ווען נישט ווען נישט די אשכנעזישע רבנים וואס האבן פארפירט קעגן כת ש"ץ וואלט מען קוים געוואוסט אזא זאך צו זאגן וואלט נישט ס'וואלט קוים געווען באקאנט נאר זיי האבן אויפגעבויט בעצם באופן מסוימת דעם די גאנצע נושא ארום שבתי צבי וואס איז געווארן א גאנצע עסק מאידך קען מען אבער זאגן פארקערט אז מ'וויל דווקא. שבתאות איז געווען אזוי ווייט אריינגעגעסן, שטילערהייט און אפענערהייט. עס איז געווען אסאך מענטשן מ'האט אפילו נישט געוואוסט אז זיי זענען שבתאים. עס איז געווען אסאך, עס איז געווען חשדות אויף מענטשן זענען שבתאים, עס איז געווען אזעלכע וואס מ'האט זיי באשולדיגט אומבארעכטיגטערהייט, אז ס'געווען אסאך וואס זענען געווען באהאלטענע שבתאים צו זיי האבן זיך נישט געהאלטן פאר שבתאים אבער זיי האבן געהאט שבתאישע געדאנקען, אדער האבן זיי זיך געקאכט אין ספרים פון נתן העזתי אפילו זיי האבן געוואוסט אז שבתאיש געשטימט, און יתכן ווען נישט די מלחמה וואלט ערגעץ ווי זיך אויפגעוועקט די כת שץ אדער געדאנקען פון כת שץ וואס וואלטן אריינגעקומען צווישן אונז ווער ווייסט צו ס'איז נישטא ביי אונז זאכן וואס מקורם פון שבתי צבי, אבער על כל פנים ס'וואלט ווען געווען אסאך שטערקער. אבער בנוגע די עצם שאלה וואס איר האט געפרעגט אוודאי איז דא, ס'איז דא און ס'איז דא אסאך אסאך ספרים קעגן כת שץ, און אונז האפן נאך צוריק צו קומען צו דעם אי"ה מיט די קומענדיגע שמועסן. די אנדערע שאלה וואס איר האט געפרעגט בנוגע די נאמען צבי. יא, דער נאמען איז א אשכנעזישער נאמען, א משפחה נאמען מגזע צבי, אסאך, ס'איז געווען אסאך צדיקים, דער חכם צבי אליינס האט דאך אזוי געהייסן, און ס'איז דא אסאך, דער רב פון זלאטשוב, מגזע צבי, א באקאנטע נאמען געווען ביי די אשכנעזים. שבתי צבי'ס טאטע ר' מרדכי איז געקומען לכאורה פון גריכלאנד, ער איז געקומען פון אשכנעזישע מקומות, און פון דארטן קומט די נאמען צבי, שבתי צבי איז געווארן פארספרדישט וואוינענדיג אין איזמיר בימים ההם, ר' מרדכי צבי איז שוין געווארן פארספרדישט, און ממילא דאס איז די פון ווי די נאמען צבי קומט, דאס איז געענטפערט אויף דיין צווייטע שאלה. יא, גיט מיר ר' שמואל, א גרויסן יישר כח פאר אלע שמועסן וואס איר לאזט, איך בין פארמוטיגט פאר גענוג מיט אויסהערן, איך וויל מיך נאר באציען צו איין זאך וואס איר האט געזאגט וועגן די פיוט די דודי ירד לגנו פון רבינו ישראל נאדזשארא וואס האט געמאכט כלפי די כתובה בין אבינו שבשמים וכנסת ישראל, און איר האט דארט געזאגט אז אין מערערע חצירות זינגט מען עס, איך ווייס נישט וועלכע חצירות איר רעדט פון, ווייל ביי אונז איז דא א אנדערע פיוט א כתובה ס'הייבט זיך נישט בכלל אן דודי ירד לגנו, ס'איז א כתובה וואס איז מיוחס צו די בארדיטשובער רב, איז יעצט איז געווען מחזורים וואס האבן געשריבן אז ס'קומט פון ר' ישראל נאג'ארא, אבער ווי באקאנט אין די ספר וואס ר' ישראל נאג'ארא האט געמאכט פון אלע זיינע פיוטים, צוזאמגענומען פון אלע זיינע פיוטים, שטייט נישט דארט די כתובה, דארט שטייט דודי ירד לגנו. איז אביסל א קשיא. אלא מאי מוז מען לכאורה זאגן אז ס'קומט נישט פון ר' ישראל נאג'ארא, ווי יא איז עס מיוחס לקדושת לוי, ווי היינט האט מען געטראפן אין געוויסע לייבעריס וואס ס'קומט פון די ת"ק יארן אפאר העתקות פון די כתובות, דארט זעט מען קלאר ס'שטייט אז ס'איז מיוחס צו בארדיטשובער רב, איז ס'דא טאקע צוויי כתובות און מ'דארף וויסן דערפון, ווייס נישט גענוי. צום שלוס וועלן מיר הערן דא דעם באקאנטן שיר אשורר שירה וואס מען זינגט אין אסאך פלעצער אין די וועלט, לעצטנס הערט מען עס אויך אין פארשידענע חצרות זינגען ס', ס'איז א שיר בשבח התורה און ס'נתחבר געווארן דורך ר' ברוך רפאל טולידאנו פון די מאראקאנער רבנים.

זכרונו לברכה. דערמיט שליסן מיר אונזער פראגראם היסטאריע און ארכילאגיע נומער צוויי הונדערט און פֿערציק. מיר וועלן בלויז איבערגעבן די נומערן ווי מען קען אונז לאזן הערות און קאמענטארן וואס דאס איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין מען קען אונז אויך דארטן טעקסטן טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין און מען קען מיר אויך שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכוסף דאט קאם דאס איז עס עי עם יו אי על עט העיטש עי קעי או עס אי ווי דאט סי או עם ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמוז.